בת ישראל מאורסת לכהן, א כהן האט מקדש געווען א בת ישראל, אדער מעוברת מכהן, אן קידושין, זי מעוברת פון א כהן, אדער שומרת יבם לכהן, זי האט געהאט חתונה געהאט צו א כהן, און ר'איז געשטארבן אן קינדער, ווארט זי ס'זאל איר מייבם זיין דער ברודער. וכן, און די זאך איז, איז דא האבן מיר די שאלה דערוויילע, צי דער כהן, ווייל ער האט מקדש געווען די בת ישראל, צי ווייל אז זי איז מעוברת פון אים, צי ווייל אז זי איז צו אים א שומרת יבם, צי ער איז איר מאכיל בתרומה, זאגן מיר אז דער כהן איז איר נישט מאכיל בתרומה. דאס איז דער דין אז די וועגן איז מאכט מען נישט עסן תרומה. יעצט, וכן. וועט אויסקומען פארקערטע זייט בת כהן לישראל, א בת כהן איז געווארן מקודש צו ישראל, אדער א בת כהן איז מעוברת פון א ישראל, אדער א בת כהן איז שומרת יבם לישראל, איז אויכעט לא תאכל בתרומה טארן זיי נישט עסן קיין תרומה, פארוואס? ווייל דער דער ער דאס דער ישראל האט איר מקדש געווען, צי דאס וואס זי איז מעוברת מישראל, צי דאס וואס זי איז שומרת יבם לישראל, טוט ער פסל'ען די תרומה פון איר טאטן. דאס איז דער ערשטער פאל. דער צווייטער פאל אין דער משנה איז, בת ישראל מאורסת ללוי. א לוי גיט מען אוועק מעשר ראשון, איז א בת ישראל איז געווארן מקודש צו א לוי, אדער מעוברת מלוי, די שוואנגערט פון א לוי אן קידושין. אדער שומרת יבם ללוי, זאגן מיר אז דער לוי קען איר ניט מאכיל זיין בתרומה, אין מעשר הייסט עס, אין מעשר, וכן בת לוי לישראל, א בת לוי וואס איז געווארן מקודש צו ישראל, אדער די בת לוי איז מעוברת פון א ישראל, אדער זי שומרת יבם לישראל, קען זי שוין נישט עסן קיין מעשר. די גמרא וועט ווייטער פרעגן, מעשר ראשון איז נישט דא קיין שום קדושה א זר מעג אויך עסן מעשר ראשון. דער דריטער פאל איז אין דער משנה, בת לוי מאורסת לכהן, א בת לוי איז געווארן מקודש צו א כהן, אדער מעוברת מכהן, אדער שומרת יבם לכהן, וכן אדער פארקערט בת כהן ללוי, אז די בת כהן איז געווארן מקודש צו א לוי, אדער זי איז מעוברת מלוי, אדער שומרת יבם ללוי, לא תאכל קען זי נישט עסן לא בתרומה ולא במעשר, קען זי נישט עסן נישט קיין תרומה און נישט קיין מעשר. רש"י, לא תאכל בתרומה כדתנן בפרק אלמנה האבן מיר פריער געלערנט, העובר דער עובר והיבם און דער יבם והאירוסין פוסלין, זיי קענען איר פסל'ען אויב זי איז א בת כהן, איז מיט דעם אויך וואס זי איז מעוברת פון א ישראל טוט איר פסל'ן פון תרומה, פון דעם אויך וואס זי איז שומרת ליבם ישראל טוט איר פסל'ן, זי געווארן מאורס צו א ישראל טוט איר פסל'ן, ולא מאכילין, אבער פארקערט אז זי איז מעוברת מכהן צו שומרת יבם לכהן צו נתקדשה לכהן איז מען איר נישט מאכל קיין תרומה, לא תאכל במעשר בגמרא פריך, די גמרא פרעגט, זרה גופה מי לא אכלה במעשר, א זר עסט ער ניט קיין מעשר. דער דריטער פאל אין דער משנה, ווען ס'איז געוועזן בת כהן ללוי צו בת לוי מכהן, איז לא בתרומה ולא במעשר, תרומה כדאמרן, תרומה ווי מ'האט פריער געזאגט, דלויה נמי לענין תרומה זרה היא, ווייל א לויה אויכעט לגבי דעם דין תרומה איז א זרה, תרומה מעג נאר עסן א כהן, מעשר מפרש בגמרא. גמרא, פרעגט די גמרא, תהא זרה, זאל זי זיין א זרה, ווען א בת לוי איז געווארן מקודש צו א ישראל, רוף איר אן אז זי איז א זרה, זרה מי לא אכלה במעשר, עסט דען א זרה נישט קיין מעשר, ס'שטייט כל זר לא יאכל קודש, אז קודש טאר נישט עסן א זר, מעשר ווערט נישט אנגערופן קודש, קודש איז תרומה. אמר רב נחמן אמר שמואל, האט רב נחמן געזאגט פאר שמואל'ן, ס'דא א תנא וואס ער זאגט א זר טאר נישט עסן קיין מעשר ראשון, הא מני רבי מאיר היא, די משנה גייט ווי רבי מאיר, דאמר וואס רבי מאיר לערנט מעשר ראשון אסור לזרים, רבי מאיר זאגט א זר טאר נישט עסן מעשר ראשון, דתניא מיר האבן געלערנט תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי דברי רבי מאיר, רבי מאיר זאגט תרומה צום כהן און מעשר ראשון צום לוי, וואס גייט מיר דא רבי מאיר דערציילן? דאס וואס ער דערמאנט מיר מעשר ראשון ללוי פארשטיי איך, ווייל ס'דא א מאן דאמר וואס מען וועט באלד ווייטער לערנען, אז מעשר ראשון קען מען געבן פאר דעם כהן אויכעט, מען רעדט אוועק געבן, גייט ער זאגן אז מען גיבט עס אוועק נאר פאר דעם לוי אבער וואס דארפן מיר דא דערמאנען תרומה לכהן? ווער ווייסט נישט אז תרומה לכהן אז מען גיבט עס אוועק צום כהן? נאר דעריבער טוט ר' מאיר לערנען ביידע זאכן צוזאמען אז מעשר איז גלייך צו תרומה, אזוי ווי תרומה ווער מעג עסן די תרומה, דעם וואס מען גיט עס אוועק, איז די זעלבע זאך מעשר ווער מעג עסן די מעשר, נאר דער וועמען מען גיט עס אוועק, ס'איז גלייך מיט וואס? ס'איז נישט גלייך דער וואס עסט תרומה דער עסט מעשר, נאר ס'איז גלייך מיט דעם, אזוי ווי תרומה דער עסט עס, דער וועמען מען גיט עס, איז לוי אויך דער וועמען מען גיט עס, אבער א כהן וועט לויט רבי מאיר'ן אויך מעגן עסן מעשר, דאס קען איך נישט זאגן. און נאך א ראיה ברענגט רש י, ווייל ווייטער פון דעם ווייטערדיגן רב אלעזר בן עזריה מתירו לכהן, פארוואס דערמאנט מען רב אלעזר בן עזריה מיט דעם לשון איסור והיתר? איז א סימן ער האט געהערט ר' מאיר רעדט מיט דעם לשון פון איסור, אז נישט בלויז ער רעדט פון די נתינה, נאר אז דאס וואס ער זאגט מעשר ראשון ללוי מיינט ער צו זאגן אז מען גיט עס צום לוי און עס מעג עסן נאר א לוי נישט א זר, פרעגט די גמרא מתירו ר' אלעזר בן עזריה איז מתיר מכלל קומט אויס דאיכא מאן דאסר אז ס'דא ווער עס זאגט אז א מעשר טאר א כהן נישט עסן, כהנים מעגן זיכער עסן מעשר, אלא אימא זאג נותנו אף לכהן, איז נישט די טייטש איך מאך א גרייז, איך זאג אז דאס וואס דא שטייט מתירו מיינט ער אויף דעם געבן, אבער דער רש י די ראיה וואס רש י זאגט איז דאך א גוטע ראיה פון רש י, אבער שטיין שטייט ער דאך מיט דעם לשון מתירו, איז א סימן אז רב אלעזר האט געהערט פון רבי מאיר'ן אז רבי מאיר רעדט באיסור והיתר. פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי מאיר, וואס איז דער טעם פון רבי מאיר'ן וואס ער זאגט אז מעשר ראשון טאר א זר נישט עסן? אמר רב אחא בריה דרבה משמיה דגמרא, משמיה דגמרא טייטשט דא רשי אפ אז ס'איז געווען מקובל מרבו ורבו מרבו, מ'איז געווען אלץ מקובל ביז ר' מאיר'ן, אז מ'האט פון ר' מאיר'ן געהערט דעם טעם פון דער זאך. שטייט אין פסוק כי ווייל את מעשר בני ישראל, די מעשר פון די אידן אשר ירימו לשם, דאס שטייט ביי מעשר ראשון, תרומה, מ'שיידט עס אפ תרומה. פארוואס דערמאנט מען דא דער פסוק מען רעדט דאך פון מעשר ראשון וואס מען גיט צום לוי, פארוואס שטייט דא תרומה? מה תרומה אסורה לזרים, אזוי ווי תרומה טאר א זר נישט עסן, אף מעשר ראשון אסור לזרים איז די זעלבע זאך מעשר ראשון איז אסור לזרים, דעריבער פון דא לערנט רב מאיר אראפ ווייל די תורה האט צוגעגליכן מעשר ראשון צו תרומה. פרעגט די גמרא אז דו טוסט צוגלייכן אי אויב אזוי מה תרומה אזוי ווי תרומה חייבין עליו מיתה וחומש ווען איינער עסט תרומה במזיד קומט מיתה בידי שמים. ווען ער עסט תרומה בשוגג, איז א חוץ דעם ער דארף באצאלן דעם קרן, דארף ער אויך מוסיף זיין א חומש. זאל מיר אויך זאגן אזוי ווי ביי תרומה גייט אן די דינים פון מיתה וחומש, אף מעשר חייבין עליו מיתה אויב א זר עסט מעשר במזיד, אדער וחומש ווען מען עסט בשוגג זאל זיין מחויב א חומש? זאגט די גמרא ניין. אמר קרא שטייט אין פסוק ווען מען עסט תרומה במזיד, זאגט דער פסוק ומתו בו כי יחללוהו, איז דער בו האב מיר איבריג, ומתו כי יחללוהו, דארטן ווען מען עסט תרומה בשוגג שטייט ויסף חמישיתו עליו, און מ'האט דער עליו איבריג ויסף אז זאל צוגעבן חמישיתו, זאגן מיר, בו דאס וואס שטייט מען עסט במזיד תרומה, א זר, קומט מיתה, זאג איך בו, נאר ביי תרומה קומט מיתה, ולא במעשר, ומתו בו, נאר ביי תרומה. עליו דאס וואס שטייט ווען מען עסט תרומה בשוגג, א זר, שטייט ויסף חמישיתו עליו, עליו ולא על מעשר. פרעגט די גמרא ורבנן, ווער איז דאס די רבנן? אין אמת'ן איז דאך ווער קריגט אויף רבי מאיר'ן? קריגט דאך נאר א יחיד, רבי אלעזר בן עזריה, נאר אזוי ווי די הלכה איז ווי רבי אלעזר בן עזריה, איז דער סדר אז מען טוט אים אנרופן מיט דעם לשון רבים. פרעגט יעצט די גמרא ורבנן, דאך א קשיא. כ'האב דאך א פסוק אז מעשר ראשון איז גלייך צו תרומה, לאמיר זאגן אזוי ווי תרומה איז אסור צו זרים, איז מעשר ראשון אויך אסור צו זרים, די רבנן האלטן יא דעם היקש, זיי זאגן אזוי, מה תרומה טובלת, אזוי ווי תרומה כל זמן מ'האט נישט אפגעשיידט פון דער תבואה קיין תרומה איז עס טבל און עס קומט מיתה.

איז און תוספות האט געהאט א גירסא אין רש"י דהא תרומה מיתה כתיב ביה, ווייל ביי תרומה שטייט דאך מיתה, און דעמאלט ווען עס איז טבל איז דאך נאך נישט געווארן אראפגענומען די תרומה, רופט זיך אן אז אין דער זאך איז פארהאנען חולין און תרומה צוזאמען, אבער אין אונזער רש"י דארף מען דאס נישט לערנען, רשי דרש זאגט און ממילא און לויט גיט א קוק אין תוספות פרש ב קונטרס ב שלא יהיו פרישע חיובים מיסה על הכלותו של תבל דהא תרומה מיסה כסיפה ב און ביי אונז אין רשי נישט דא דאס ווארט תרומה ממילא פרעגט תוספות אסאך קשיא אויף רשי אויב אזוי פרעגט תוספות מעשר ראשון נמי כתיב ביה תרומת מעשר פון מעשר ראשון דארף מען דאך אויך אוועק געבן תרומת מעשר. רש י זאגט מיתה שטייט ביי טבל אבער נישט די ראיה איז ווייל אויב ביי תרומה איז דא מיתה דעריבער איז דא מיתה אויף טבל. לויט ווי שטייט ביי אונז אין רש י הייבט זיך נישט אן תוספות קשיא. נאר כדתניא, אזוי ווי מיר האבן געלערנט רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, יכול איך קאן מיינען לא יהא חייב, מען זאל נישט זיין מחויב, נישט עובר זיין קיין לאווס און נישט קומען קיין מלקות, אלא נאר על טבל שלא הורם ממנו כל עיקר, נאר אזאן טבל וואס מען האט נאך גארנישט ניט פון אים אראפגענומען, מען האט נישט אראפגענומען די תרומה גדולה, מען האט נישט אראפגענומען די מעשר ראשון, אויב ס'איז א יאר פון מעשר שני האט מען נישט אראפגענומען די מעשר שני, מען האט נישט אראפגענומען די מעשר עני, נאר דעמאלט וואלט איך געוואלט מיינען איז דא דער איסור פון טבל. דעמאלט הייסט עס טבל. הורם ממנו תרומה גדולה, מען האט שוין אראפ געגעבן די תרומה גדולה, ולא הורם ממנו מעשר ראשון, פון וואנעט ווייס איך אז ס'איז טבל, אדער אפילו מעשר ראשון האט מען אויך, אי תרומה אי מעשר ראשון, ולא מעשר שני. ואפילו מעשר עני, אז מען האט ווי מען זאגט ס'איז א יאר פון מעשר עני און מען האט נישט אראפגענומען די מעשר עני, און מעשר עני איז דאך זיכער נישט קיין ענין פון קדושה, מעשר עני איז דאך נאר א ענין פון צדקה בעלמא, פון וואנעט ווייס איך אז ווען איך טו עס עסן איידער מען שיידט אפ הייסט עס טבל? תלמוד לומר שטייט אין פסוק לא תוכל לאכול בשעריך, דו קאנסט נישט עסן אין דיינע שטעט. ולהלן הוא אומר, און דארטן שטייט ביי דעם דריטן יאר ווען מען דארף אלעס מבער זיין, אוועק געבן די תרומה, דעם כהן, די מעשר ראשון, דעם לוי, שטייט דארטן, ואכלו בשעריך, זאלן עסן אין דיינע שטעט, ושבעו, און זאלן זיין זאט.

מיינט מען מעשר עני ואמר רחמנא, זאגט דער פסוק לא תוכל אז לא תוכל לאכול דו קאנסט נישט עסן בשעריך, דאס וואס איך האב דיר דארטן געזאגט ואכלו בשעריך ושבעו דאס קאנסטו דא נישט עסן. בלייבט דאך יעצט א שטארקע קשיא, וואס דארף איך האבן צוויי זאכן? אז עס איז טבל קען איך דאך וויסן פון רבי יוסי'ס זאך פון לא תוכל לאכול בשעריך, בלייבט דאך נאר איבריג די היקש וואס מעשר ראשון איז גלייך צו תרומה, פארוואזשע קריגן די רבנן אויף ר' מאיר'ן? פארוואס קריגן זיי אלץ דעם דין טבל דארף איך דאך נישט האבן דעם היקש אז דאס איז טבל, דאס קען איך דאך וויסן פון לא תוכל לאכול בשעריך. זאגט די גמרא, ואי מהתם, איך זאל נאר האבן דעם לא תוכל, אפלערנען פון דעם לא תוכל לאכול, הוה אמינא וואלט איך געזאגט ללאו, ס'איז דא א לאו. אויב מ'האט נישט אפגעשיידט מעשר ראשון, אבל מיתה לא, קא משמע לן, דעריבער דארף איך האבן דעם היקש וואס איך גלייך צו מעשר ראשון צו תרומה, אזוי ווי ביי תרומה ביי טבל קומט מיתה, איז ביי מעשר ראשון אויך דא מיתה. לישנא אחרינא, מעשר ראשון דטביל אז ס'איז טבל מען טאר נישט עסן מדר' יוסי נפקא קאן איך דאך דאס אפלערנען פון ר' יוסי און אויב איך ווייס דאס פון ר' יוסי איז דאך מיר איבריג די היקש איז די תירוץ אי מההיא נאר פון ר' יוסי הוה אמינא ללאו אבל מיתה לא קא משמע לן לאזט מיר הערן דער היקש אויף מיתה איי בלייבט דאך שווער פארקערט אויב איך האב דעם היקש אליין, וואס זשע דארף איך האבן דעם לאו, דעם לא תוכל, זאגט תוספות אזוי, אין אמת'ן איז דאך דא א צווייטע קשיא, מיר האבן דאך א כלל אין היקש למחצה, איז אזוי ווי די רבנן טוען צוגלייכן מעשר ראשון צו תרומה, אז וואס אז ס'איז טבל זאלן זיי אויך צוגלייכן אז ס'איז אסור צו א זר, זאגט תוספות, איך מאך אין היקש למחצה איז דא נישט שייך. די זאכן וואס מען טרעפט שוין ערגעץ אנדערש אז זיי זענען אסור, קען איך גיין אפלערנען אז דער עונש אויף דעם אז דאס קומט מיתה, כל זמן איך האב נישט קיין לימוד אז די זאך איז אסור צו א זר. וועל איך נישט גיין מכח דעם היקש מאכן קיין נייעם איסור. לגבי דעם דין טבל, אויב איך האב שוין דעם לא תוכל לאכול בשעריך און איך האב שוין ואכלו בשעריך ושבעו, איך ווייס שוין ס'איז דא א איסור אז מען טאר נישט אז ס'הייסט טבל איידער מען נעמט אוועק מעשר ראשון, אז ס'איז שוין דא א איסור קען איך שוין זאגן א היקש אז ס'קומט אויף דעם דער עונש, אבער כל זמן איך האב נישט ערגעץ קיין שום לימוד וואלט איך נישט געמאכט דער מעג נישט צו גיין זאגן אפטון א נייעם דין. רשי. פרעגט די גמרא, במאי אוקימתא כרב מאיר, דו האסט איינגעלערנט דעם צווייטן פאל פון דער משנה, בת ישראל מאורסת ללוי, וכן בת לוי לישראל לא תאכל במעשר, אז דאס גייט ווי רב מאיר, וואס רב מאיר זאגט אז מעשר ראשון מעג נאר עסן א לוי. אימא סיפא, זאגט די סיפא, דעם דריטן פאל פון דער משנה, בת לוי מאורסת לכהן, א בת לוי וואס איז געווארן מקודש פון א כהן, ובת כהן ללוי, א בת כהן איז געווארן מקודש צו א לוי, לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר, טאר זי נישט עסן ניט תרומה און ניט מעשר, הכא, מאי זרות איכא, וואס פאסט זיך דא צו זאגן דער איסור זרות אז דא האנדלט זיך ביי א בת כהן? א בת כהן הייסט נישט קיין קיין זרה לגבי מעשר, אפילו לויט ר' מאיר'ן. אמר רב ששת, האט רב ששת געענטפערט, איך האב חרטה פון פריערדיגן, איך דארף נישט איינלערנען אז דאס גייט ווי ר' מאיר. דער צווייטער פאל און דער דריטער פאל רעדט זיך לגבי דעם דין מעשר אפילו לויט די רבנן וואס א זר מעג עסן מעשר מאי אינה אוכלת דקתני, דאס וואס שטייט אין דער משנה אינה אוכלת מיינט מען אינה נותנת רשות לתרום אז זי האט נישט קיין רעכט צו געבן דער שליח ער זאל אפשעדן די מעשר פון איר ארוס, זי האט אויך נישט קיין רעכט, דאס וועט זיך אנרופן ווי תורם שלא מדעת, פארוואס שטייט עס מיטן לשון אינה אוכלת אז זי קען ניט אפשעדן פון דעם די מעשר ראשון, די תרומת מעשר קען זי נישט אראפנעמען, איז דאך עס ממילא קען זי דאך עס נישט עסן. פרעגט די גמרא, מכלל קומט אויס דנשואה נותנת רשות, אז אויב זי איז נישט קיין ארוסה נאר א נשואה האט זי רעכט צו מאכן א שליח ער זאל אפשעדן תרומת מעשר? זאגט די גמרא אין יא, והתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק ביי מעשר ראשון ואכלתם אותו בכל מקום איר וועט עסן די מעשר ראשון אויף יעדן פלאץ, אתם וביתכם, איר און אייער פאמיליע, איז געווארן צוגעגליכן דעם פסוק די פרוי צו אים. לימד על נשואה בת ישראל, פון דעם לערן איך אפ א נשואה א בת ישראל שנותנת רשות לתרום, אז זי גיט רשות מען זאל אפשעידן די תרומת מעשר פון די מעשר ראשון פון איר מאן, פרעגט די גמרא, אתה אומר רשות לתרום, דו זאגסט פון דער ואכלתם אותם בכל מקום אתם וביתכם, לערן איך אפ אז די פרוי קען געבן האט רשות צו מאכן א שליח אפצושיידן, או אדער אינו אלא לאכול, אפשר דערציילט מיר דער פסוק אז א בת ישראל האט חתונה מיט א לוי מעג זי עסן מעשר. ענטפערט די גמרא, אמרי זאג אזוי, תרומה חמורה, תרומה וואס איז הארבער פון מעשר, דאך זאגן מיר אוכלת אז א בת ישראל האט חתונה צו א כהן מעג זי עסן, מעשר הקל, מעשר וואס איז לייכטער, לא כל שכן איז דאך אוודאי און אוודאי אז זי מעג עסן, אלא לימד דער פסוק קומט מיר לערנען על נשואה בת ישראל א נשואה בת ישראל שנותנת רשות לתרום, א בת ישראל וואס האט חתונה געהאט צו א לוי איז זי בעל הבית'טע אויף דעם אז זי קען מאכן א שליח מען זאל אפשעדן תרומת מעשר און דאס וועט נישט ווערן אנגערופן תורם שלא מדעת, רש י. דא איז א מחלוקת פון רש י מיט תוספות. רש י לערנט אין רב ששת'ס תירץ, וואס רב ששת פארענטפערט, אז אינה אוכלת וואס שטייט אין דער משנה מיינט מען אינה נותנת רשות לתרום, אז דאס גייט אראפ אויפן צווייטן פאל פון דער משנה, בת ישראל מאורסת ללוי, און אויך אויפן דריטן פאל פון דער משנה, וכן בת כהן ללוי, און איך דארף נישט יעצט איינלערנען אז עס גייט ווי רבי מאיר, תוספות לערנט אבער נישט אזוי. מר בריה דרבנא, מר בריה דרבנא זאגט לומר שאין חולקין לה מעשר בבית הגורן. דעם צווייטן פאל אין דער משנה, וואס אין צווייטן פאל פון דער משנה שטייט, בת ישראל מאורסת ללוי מעוברת מלוי שומרת יבם ללוי און אזוי ווייטער, לא תאכל במעשר, דאס לערן איך איין ווי איך האב פריער איינגעלערנט אז גייט ווי רבי מאיר. נאר דאס וואס שטייט אין דער סיפא, בת לוי לכהן און בת כהן ללוי, שטייט אין אוכל במעשר מיינט מען מען צוטיילט זיי נישט קיין מעשר. פרעגט די גמרא, הניחא דאס וועט זיין גוט למאן דאמר משום ייחוד. ווייטער שטייט אין גמרא, אישה אין חולקין לה תרומה על הגורן. איז דא א מחלוקת, איינער זאגט דער טעם איז משום ייחוד, אין גורן קען זיך מייחד זיין, קומען צום איסור פון ייחוד, און איינער זאגט דער טעם איז משום גרושה. אז אויב דער מאן וועט איר גט'ן וועט זי זיך נישט קענען שוין מער עסן קיין תרומה, און איך וועל איר געבן ווידער תרומה. איז דאס וועט זיין גוט למאן דאמר משום ייחוד, פארשטיי איך פארוואס א בת לוי לכהן קען מען איר נישט געבן קיין תרומה אין גורן, קיין מעשר ראשון הייסט עס אין גורן, אלא למאן דאמר משום גרושה, דער וועלכער לערנט אז דער טעם וואס מען גיבט נישט קיין אישה

זיי זאגן מיר אז מען גיט איר נישט קיין מעשר בגורן וועגן דעם מאן, פארוואס ארט עס מיר? אפילו ער וועט איר גט'ן קען זי דאך אויכעט עסן מעשר. זאגט די גמרא ולטעמיך לויט דיר נאך, גרושה בת כהן, א בת כהן ווען זי האט חתונה געהאט צו א כהן און זי ווערט גע'גט, מי לא אכלה בתרומה, עסט זי נישט אין תרומה, דארטן אין גמרא וואס שטייט אז מען גיט נישט קיין תרומה, א אישה בגורן ווערט דארט דערמאנט דער טעם וועגן גרושה, און ער מאכט נישט קיין חילוק צי בת ישראל לכהן צי בת כהן לכהן, און גרושה בת כהן קען דען נישט עסן קיין תרומה? פארוואס דארט זאגט מען מ'גיט איר נישט קיין תרומה בבית הגורן? אלא דארפסטו דיך לערנען גזירה משום גרושה בת ישראל, איז די זעלבע זאך דא אויכעט, די בת לוי בין איך גוזר צוליב גרושה בת ישראל. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב דער טעם איז צי איך לערן וועגן ייחוד צי איך לערן דער טעם וועגן גרושה, דעריבער זאגן מיר אין חולקים לה מעשר בבית הגרנות, און דאס איז דער טעם פון אונזער פשט אין אונזער משנה וואס עס שטייט לא תאכל ולא בתרומה ולא במעשר אז מען טוט איר נישט געבן אין בית הגורן. מאי איריא מאורסת

ווערט דאך דערמאנט מאורסת, דארט איז דאך דווקא מאורסת דער דין, בת כהן לישראל און צו לוי לענין תרומה, און בת לוי צו ישראל במעשר, וויל ער דאך נאר דערציילן אז מיט די אירוסין טוט מען זיי פסל'ען, צי א בת ישראל א כהן און לוי, אדער א בת לוי א כהן, דערציילט ער מיר אז די אירוסין מאכן נישט עסן, דארף דאך מען דארט לערנען מאורסת. תנא נמי סיפא מאורסת לערנט מען די סיפא אויך מאורסת, אָבער אין אמת'ן, אפילו דעמאָלט ווען זי איז אַ נשואה, איז אויך דער דין אין חולקין לה תרומה על הגורן, אַז אַ פרוי גיט מען נישט קיין תרומה, און די זעלבע זאַך קיין מעשר ראשון גיט מען נישט על הגורן.
תנא רבנן האבן די רבנן געלערנט, תרומה לכהן, תרומה גיט מען צום כהן, און מעשר ראשון ללוי, דברי ר' עקיבא, אזוי לערנט ר' עקיבא, ר' אלעזר בן עזריה אומר, ר' אלעזר בן עזריה זאגט אז מעשר ראשון איז לכהן, פרעגט די גמרא לכהן ולא ללוי, נאר א כהן נישט קיין לוי, אין פסוק ווערט זיכער דערמאנט אז מען זאל געבן מעשר ראשון דעם לוי, ענטפערט די גמרא, אימא, זאג אף לכהן, ר' אלעזר בן עזריה האט געזאגט מען זאל געבן דעם כהן אויכעט. מאי טעמא דר' עקיבא, וואס איז דער טעם פון ר' עקיבא'ן אז מען גיבט מעשר ראשון נאר א לוי, דכתיב שטייט אין פסוק, ואל הלוויים תדבר ואמרת אליהם, בלוויים קא משתעי קרא, דער פסוק זאגט אז מעשר ראשון זאלן געבן דעם לוי. ואידך, וואס איז דער טעם פון ר' אלעזר בן עזריה וואס מ'קען געבן מעשר ראשון דעם כהן אויכעט, כדרבי יהושע בן לוי, אזוי ווי רבי יהושע בן לוי האט געזאגט, דאמר רבי יהושע בן לוי, בעשרים וארבעה מקומות, אויף פיר און צוואנציג ערטער, נקראו כהנים לוויים, ווערן די כהנים אנגערופן לוויים, וזה אחד מהם, דאס איז איינס פון די פיר און צוואנציג ערטער, והכהנים הלוויים בני צדוק, צדוק איז דאך געווען א כהן, רופט מען אן די קינדער הלוויים בני צדוק, זעהסט אז כהנים הייסן אויך לוויים, ור' עקיבא, און ר' עקיבא זאגט, הכא לא מצית אמרת, דא א קען איך נישט זאגן אז מען מיינט כהנים אויכעט, דכתיב שטייט ביי מעשר ראשון ואכלתם אותו און איר זאלט עס עסן, בכל מקום וואס איז די טייטש בכל מקום? ווי רש"י זאגט דארט אין חומש אפילו בבית הקברות מי שיכול לאוכלו בכל מקום, דער וועלכער קען עס עסן אומעדום אויפן בית הקברות אויכעט, דעם זאלסטו געבן מעשר ראשון. יצא כהן שאין יכול לאוכלו בבית הקברות, א כהן קען דאך עס נישט עסן בבית הקברות, דעריבער קומט נישט צו אים די מעשר ראשון, דער ציווי פון דער תורה איז נאר מען זאל געבן לויים. ואידך, רבי אלעזר בן עזריה זאגט אזוי, דאס וואס שטייט בכל מקום מיינט מען נישט צו זאגן אז מען זאל עס געבן צו אזעלכן וואס קען עס עסן אפילו אויף א בית הקברות, נאר מען מיינט בכל מקום, כל היכי דבעי, וואו מען וויל זאל מען עס עסן, אז מען קען עס עסן דריקע אפילו חוץ לירושלים, דלא בעי חומה, מען דארף נישט דאס עסן. לפנים מן החומה, ביי מעשר שני איז דאך דא א דין אז מען דארף עס עסן נאר אין ירושלים, זאגט מען דא א פסוק אז מעשר ראשון קענסט עסן אומעטום, ואי אכיל ליה בטומאת הגוף, און אויב מען עסט עס בטומאת הגוף, א לוי עסט עס בטומאת הגוף, לא לקי, וועט מען טאקע נישט געבן אים קיין מלקות, א לוי קען עס טאקע עסן אומעטום, אפילו בבית הקברות. דערציילט די גמרא א מעשה, ההיא גינתא, ס'איז געווען א גארטן, דהוה שקיל, רבי עקיבא האט געהאט א גארטן, דהוה שקיל רבי אלעזר בן עזריה מעשר ראשון מינה, רבי אלעזר בן עזריה איז געווען א כהן, ער איז געווען דער צענטער דור צו עזרא הכהן, האט ער געפלעגט קומען אין גארטן פון רבי עקיבא נעמען מעשר ראשון, אזל רבי עקיבא, איז רבי עקיבא געגאנגען אהדריה לפתחא, ער האט אויסגעדרייט די טיר פון דעם גארטן לבי קברי, אז דער אריינגאנג זאל זיין פון א בית הקברות, כדי רבי אלעזר בן עזריה וואס ער איז א כהן זאל נישט קענען דארט אריינקומען אין גארטן נעמען מעשר ראשון, ווייל ער וועט דאך דארפן דורכגיין דורכן בית הקברות, און א כהן קען זיך דאך נישט מטמא זיין. אמר, האט רבי אלעזר בן עזריה געזאגט, עקיבא בתרמילו, עקיבא זאל זיין מיט זיין טארבע, מיט זיין זעקל, ווייל ר' עקיבא איז דאך פריער געווען א פאסטוך פון כלבא שבוע, תרמל ווערט אנגערופן די זעקעלע וואס איז געמאכט פון לעדער, דארטן לייגט דער פאסטוך אריין זיין ברויט און ער הענגט עס אויף אויפן האלז, ר' עקיבא, ווי מען זאגט, זאל נישט האבן קיין פעלדער, ער זאל זיך פארנעמען מיט דעם וואס ער האט זיך פריער פארנומען, ער זאל זיין א פאסטעך, ואנא חיי, און איך וועל אויך האבן פון וואס צו לעבן. ביז אהער די מחלוקת וואס מיר האבן געהאט פון ר' עקיבא'ן מיט ר' אלעזר בן עזריה, איז די מחלוקת געוועזן מדין תורה, ר' עקיבא זאגט, אז מדין תורה גיט מען מעשר ראשון נאר דעם לוי, און רבי אלעזר בן עזריה זאגט אז מען קען געבן מעשר ראשון מדין תורה דעם כהן אויכעט. איתמר, מיר האבן געלערנט, מפני מה קנסו לוויים במעשר. פארוואס האט מען געקאנסעט די לוויים ביי מעשר? דאס גייט נישט ארויף אויף דעם טעם פון פסוק. פריער רעדט מען דאך נישט וועגן קנס, פריער דאס וואס ר' אלעזר בן עזריה זאגט אז מען גיט עס צום כהן אויכעט, דאס איז מדין תורה, נישט אלס קנס, נאר ווייל לוויים הייסן אויכעט די כהנים. נאר מיר טרעפן אסאך מאל. אז מ'האט זיי געקאנסעט, עזרא האט זיי געקאנסעט די לוויים, אזוי ווי עס שטייט, די גמרא זאגט אין חולין בתר דקנסינהו עזרא, אויך זאגט די גמרא אז יוחנן כהן גדול האט מבטל געווען מ'זאל זיך מתוודה זיין אויף מעשר. ער האט געזאגט ווייל מען טוט ניט אפשיידן די מעשר ראשון ווי עס דארף צו זיין, די תורה זאגט מען זאל געבן צום לוי און מיר גיבן צו כהנים. איז זעהט דאך פון דארטן אז ס'איז געווען א תקנה מען זאל נישט טון ווי די תורה זאגט נאר מען האט געקאנסעט די לוויים. פרעגט יעצט דא די גמרא וואס איז די טעם וואס מען האט זיי געקאנסעט? פליגי בה רבי יונתן וסביא אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון רבי יונתן און סביא חד אמר איינער זאגט שלא עלו בימי עזרא, ווען עזרא איז אויפגעגאנגען פון גלות בבל בויען די בית המקדש זענען די לוויים נישט ארויפגעגאנגען. וחד אמר, און איינער זאגט כדי שיסמכו כהנים עליו בימי טומאתן. מעשר ראשון האט דאך נישט קיין קדושה, מ'קען עס עסן טמא'דיגערהייט אויכעט, כדי די כהנים אז זיי וועלן באקומען מעשר ראשון וועלן זיי האבן וואס צו עסן ווען זיי זענען טמא. פרעגט די גמרא. בשלמא למאן דאמר שלא עלו, דער ווער ס'זאגט מ'האט זיי געקנס'עט ווייל זיי זענען נישט ארויפגעגאנגען בימי עזרא איז זייער גוט, משום הכי קנסינהו דעריבער האט מען זיי געקנס'עט. אלא למאן דאמר אבער דער וועלכער לערנט כדי שיסמכו עליו כהנים בימי טומאתם, כדי די כהנים זאלן האבן וואס צו עסן ווען זיי זענען טמא, משום כהנים, צוליב די טובה פון די כהנים, קנסינהו ללוים, האב איך געקנס'עט די לוויים, איך קען נישט מאכן קיין טובה פאר איין מענטש אויף דעם חשבון וואס דעם אנדערן מענטש איז דאס א רעה, אלא זאגט די גמרא, כולי עלמא קנסא שלא עלו בימי עזרא, אלע האלטן אז דער קנס איז ווייל זיי זענען נישט ארויפגעגאנגען בימי עזרא,

דו זאגסט מען זאל עס געבן צו די עניים, גיב עס כהנים בימי טומאתם, זענען דאך עניים זאל איך עס געבן צו די כהנים ווערט דאך שוין אינגאנצן נישט נוגע. פשטות דארף מען לערנען אז לויט רבי עקיבא'ן וואס ער זאגט אז מדין תורה גיט מען מעשר ראשון נאר צום לוי האט מען געקנס'עט מען זאל געבן דעם כהן אויכעט אבער לויט רבי אלעזר בן עזריה וואס ער זאגט אז מדין תורה קען מען געבן סיי לוויים סיי כהנים, איז דער קנס געווען אז מען זאל עס געבן נאר צו כהנים. פרעגט די גמרא, בשלמא למאן דאמר קנסא לעניים, בשלמא דער וועלכער לערנט אז דער קנס איז מען זאל געבן צו ארעמעלייט. משום הכי אהדריה רבי עקיבא, דעריבער האט רבי עקיבא אויסגעדרייט לפתחא די טיר לבי קברי צום בית הקברות. פארוואס? רבי אלעזר בן עזריה איז נישט געווען קיין ארעמאן, ער איז געווען רייך. אלא למאן דאמר לכהנים, אבער דער וועלכער לערנט אז דער קנס איז געוועזן

ענטפערט די גמרא, הכי קאמר ליה, ר' עקיבא האט אזוי געזאגט צו ר' אלעזר בן עזריה, אי דקא אתית בתורת קנסא, אויב דו קומסט ווייל מ'האט געקנס'עט מען זאל עס געבן די כהנים אויכעט, אית לך, קען איך דיר געבן. ואי קא אתית בתורת חלוקה, אויב דו קומסט ווייל מדין תורה, קאן מען עס געבן סיי דעם לוי און סיי דעם כהן, און יעצט האלטסטו גיט מען עס נאר צו כהנים? לית לך, גיב איך דיר נישט. פרעגט די גמרא, ומנלן פון וואנען ווייסן מיר דלא סליקו בימי עזרא אז די לוויים זענען נישט ארויפגעגאנגען אין די צייטן פון עזרא? דכתיב שטייט אין פסוק ואקבצם, איך האב זיי צוזאמענגעקליבן, אל הנהר הבא, צו דעם טייך וואס ער קומט, וואס ער טוט, א קוואלעדיגער טייך, א פליסיגער טייך. אל אהוא, צו דעם טייך אהוא, ונחנה שם ימים שלושה, האט מען דארט גערוהט דריי טעג, ואבינה בעם ובכהנים, כ'האב פארשטאנען אין פאלק און די כהנים, ומבני לוי לא מצאתי, פון די בני לוי האב איך דארט נישט געפונען. תוספות פרעגט דא א קשיא, די גמרא זאגט דאך אין קידושין, און די גמרא ברענגט פריער אראפ די גמרא, עשרה יוחסין עלו מבבל, טו איך אויסרעכענען די צען יוחסין, כהנים, לוויים, ישראלים, זעכט דאך אז לוויים זענען אויך ארויפגעגאנגען. און עס שטייט דארט בפירוש אויכעט אין עזרא, ויקומו ראשי האבות ליהודה בנימין ולוי, זעכט אז לוויים זענען ארויפ געגאנגען, איז רש"י זאגט תוספות אין פרק עשרה יוחסין זאגט אז דיע לוויים וואס זענען ארויפ געגאנגען מיט עזרא'ן איז געווען דיע וואס האבן געהאט אפגעהאקט די גראבע פינגער פון די הענט, ווען נבוכדנצר האט זיי געזאגט שירו לנו משיר ציון, האבן זיי אפגעהאקט די בהונות זאלן נישט קענען זינגען מיט די פידל זאלן זיי נישט קענען מיט אינסטרומענטן זאלן נישט קענען שפילן און זיי האבן געזאגט איך נשיר את שיר ציון און ווייל עזרא האט נישט געפינען דארטן אזעלכע לוויים וואס זענען ראוי צו זיין ביי דעם שיר, האט ער זיי געקנס'עט, אפילו איך לערן עיקר שירה איז בפה. און א מום פסל'ט דאך נישט ביי לוויים, נאר האט מקפיד געווען, ווייל ס'איז דאך אויך דא א מצוה לבסומי קלא צו מאכן שענער די קול, איז דאך דא א מצוה צו נוצן כלי שיר, אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט בתחילה אין די ערשטע צייט, לא היו מעמידים שוטרים אלא מן הלוויים, האט מען נישט אויפגעשטעלט קיין שוטרים נאר פון די לוויים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ושוטרים הלוויים לפניכם, עכשיו יעצט אין מעמידים שוטרים שטעלט מען נישט אוועק שוטרים אלא מישראל נאר פון די אידן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ושוטרים הרבים די שוטרים פון דיע וואס זיי זענען אסאך בראשיכם דיע זאלן זיין די הויפט דאס מיינט מען די אידן וואס די אידן זענען דאך מער פון די לוויים רשי.